עס קומט צו גיין דער יום טוב פון חג השבועות זמן מתן תורתינו, וויל איך דערציילן אביסל פון מיינע איבערלעבענישן זכרונות פון חג השבועות, זייענדיג צוזאמען מיטן רעבן אין די יאר תשמ"ט, וואס יעמאלט איז געווען א קביעות אזוי ווי עס איז געווען די יאר, אז שבועות איז געווען פרייטאג און שבת, זונטיק איז געווען ראש חודש סיוון און חג השבועות איז אויס געפאלן פרייטיק און שבת פאר מ'גייט אריין אין די פרטי העניינים וואס מיר דערציילן וואס איז דעמאלט פארגעקומען און זאכן וואס מיר האבן דעמאלט געהערט פון דעם רעבן וועל איך אנהייבן מיט א מעשה דערציילט אין די צייטן פון דעם רעבן רייאץ איז געווען א חסיד האט ער געהייסן ר' מאטל חפץ, ר' מרדכי חפץ איז געווען א חסידישער איד וואס האט געוואוינט אין ריגע, לאטוויע, ער איז געווען א שוחט און בודק, און ער איז געווען א אמת'ער חסידישער איד וואס איז געווען מלא וגדוש מיט תורה, מיט חסידות, מיט יראת שמים, און אין די יאר תרצ"ח, דעמאלט האט דער רבי רייאץ געוואוינט אין פוילן אין אטוואצק, און ער פלעגט שיקן מזמן לזמן שדרים דאס הייסט שלוחי דרבנן דאס הייסט שלוחים וואס פלעגן פארן אין אמעריקע כדי צו דארטן מחזק זיין אידישקייט ער פלעגט דאס רופן שדרים וואס זיי זייען רוחניות און קלייבן גשמיות, דאס הייסט אז זיי זענען פארשפרייטן אידישקייט און לערנען חסידות, מפיץ תורת החסידות, מקרב אידן צו אידישקייט און צו תורת החסידות, און צוזאמען דערמיט פלעגט ער קלייבן געלט פאר די עניינים און די פעולות פון דעם רעבן רייאץ. ר' מאטל חפץ איז געווען אין אמעריקע במשך די יאר תרצ"ח, און ארום שבועות, עטליכע טעג פאר שבועות איז ער צוריק געקומען קיין אירופע. אנגעקומען אין פוילן צונעם רעבן רייאץ, האט אים דער רעבע רייאץ געזאגט, וויבאלד אז מ'גרייט זיך איצטער צו מתן תורה, איז עס נישט קיין זמן המתאים צו זיך טרעפן, און אויכעט איר זענט דאך פארמאטערט פון די נסיעה און שוואך, און איר דארפט זיך נאך טרעפן מיט אייער בני בית, און ממילא האט דער רבי רייאץ אים געזאגט ער זאל פארן אויף יום טוב, זיין מיט די משפחה אין ריגע, און קומען צוריק גלייך נאך יום טוב, דעמאלט וועט ער אים אויפנעמען. און רעדן מיט אים, ער וויל הערן א באריכט א דו"ח מפורט פון אלץ וואס גייט פאר אין אמעריקע, די חסידים, די משפחות און אלץ וואס זיי טוען. אזוי איז טאקע געווען, ר' מאטל איז געפארן אהיים, און גלייך נאך שבועות איז ער געקומען צוריק צו פוילן צו אטוואצק, עטליכע טעג נאך שבועות. געוואלט אריינגיין אויף יחידה זיך טרעפן מיטן רבי'ן ריי"ץ און אים איבערגעבן וואס האט זיך וואס איז פארגעקומען אין אמעריקע זיין שליחות האט דער רבי ריי"ץ דעמאלט איבערגעגעבן צו דעם צו דעם צו דעם סעקרעטאר צו דעם מזכיר צו דעם גבאי וואס האט געהייסן רב יחזקאל פייגין רב חאטשע פייגין פלעגט מען אים רופן ער איז געווען פון די גרעסטע חסידים ער איז געווען דעם רבי'ן ריי"ץ פריערדיקן רבי'נס גבאי האט ער געבעטן איבערגעבן האט ער געזאגט איך בין נאך נישט אראפ פון בארג איך בין נאך אויפן בארג פון שבועות נאך נישט אראפ פון בארג במילא איז מיר שווער נאך אויפנעמען אויף יחידות נאך עטליכע טעג זאל ער ווארטן און כך הוה איז נאך עטליכע טעג האט דער רבי ריי"ץ אים אויפגענומען בכבוד גדול און פאר א וואך צייט איבער א וואך איז ער יעדע טאג אריינגעגאנגען עטליכע שעה און דער רבי ריי"ץ האט געוואלט וויסן בפרטיות ובפרטי פרטיות וואס קומט פאר מיט יעדן חסיד מיט זיין משפחה זיין בני בית זיין ארבעט זיין אידישקייט זיין גשמיות זיין רוחניות האט זיך נאכגעפרעגט אויף כל פרט ופרט און ווי ער דערציילט שפעטער האט זיך געזען א נחת רוח גדול ביותר אין די אלע טעג וואס ר' מאטל איז דעמאלט געווען ביי דעם פריערדיגן רבי'ן אין אטוואצק. אבער ביי חסידים איז געווען אט אזא גרויסע התפעלות ווי ס'איז דא אין א בריוו וואס חאטשע פייגין שרייבט בנוגע יענעם יענעם זמן אז דער דאס וואס דער רבי ריי"ץ האט געזאגט איך בין נאך נישט אראפ פון בארג אז דאס הייסט אז דער רבי שטייט געפינט זיך בשעת די טעג פון מתן תורה און די ימים הסמוכים אזוי ווי שטייט ביי משה רבינו משה עלה אל האלקים איז דאס אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא אז אין די טעג פארבונדן מיט חג השבועות עטליכע טעג פאר דערויף חג השבועות עצמו און די טעג נאך דערויף איז האט מען געזען ביים רבי'ן אט א דעם ענין אז ער געפינט זיך אויפן בארג כפשוטו און במשך בהמשך לזה וויל איך דערציילן פון יענעם חג השבועות וואס איך האב זוכה געווען זיין ביים רעבן כמה שנים חג השבועות, אבער ווי מיר האבן געזאגט אז וויבאלד דאס איז די זעלבע קביעות ווי היינטיגס יאר וויל איך דערציילן פון שבועות תשמ"ט וואס מ'האט דעמאלט געזען ביים רעבן און געהערט און געפילט און ממש אט אט דעם ענין ווי משה רבינו געפינט זיך בהר ווי דער רבי האט אונז אלעמען די חסידים ארויף גענומען אויפגעהויבן צו אט אט דעם מעמד ומצב אז מ'האט געפילט ממש כפשוטו אז מען געפינט זיך ביי דעם בארג סיני און מען איז מקבל די תורה מחדש כחדשים ביז חדשים ממש וואס אנהייבנדיג פון ראש חודש סיוון יענע יאר זונטאג האט דער רבי דעמאלט ארויסגעגעבן א מכתב כללי דער מכתב כללי בדרך כלל דער סדר פלעגט זיין אז דער רבי פלעגט שרייבן א מכתב כללי אל כל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם השם עליהם יחיו אזוי פלעגט זיין דער נוסח אזוי פלעגט זיך אנהייבן די מכתבים כלליים, געשריבן צו אלע אידן אין דער גאנצער וועלט, אבער בדרך כלל פלעגט עס זיין פאר ראש השנה און פאר פסח. פאר שבועות איז דאס נישט געווען א דבר הרגיל, ס'איז געווען א יוצא מן הכלל מזמן לזמן. יענעם ראש חודש סיוון האט דער רבי געשיקט אט דעם בריוו, א קורצער בריוו, אינגאנצן עטליכע שורות וואס דער תוכן פון דער בריוו וואס איך וועל איצטער פארלייענען האט זיך אנגעהויבן מיט אט דעם זעלבן נוסח, אל כל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם השם עליהם יחיו שלום וברכה. און דער רבי האט געשריבן אט אט די ווערטער, ממש עטליכע שורות. בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה, זה ראש חודש, באו מדבר סיני. ויחן שם ישראל, ויחן לשון יחיד, כאיש אחד בלב אחד, נגד ההר לקבל התורה מהר סיני. וואס איז פארגעקומען דעם ערשטן טאג פון ראש חודש סיוון, אז אידן זענען אנגעקומען צום בארג סיני, און זענען דעמאלט געשטאנען כנגד ההר כאיש אחד בלב אחד. דער רבי איז ממשיך, וביום השני נאמר להם ואתם תהיו לי לשון ציווי ולשון הבטחה ממלכת כהנים וגוי קדוש, דעם צווייטן טאג האט דער אייבישטער געזאגט צו אידן סיי בלשון ציווי סיי בלשון הבטחה אז אידן זענען ממלכת כהנים וגוי קדוש, ביום השלישי נאמר להם מצוות הגבלה הישמרו לכם עלות בהר וגומר, ביום הרביעי נאמר להם מצוות פרישה מהחומר והגשם, וואס איז די מצוות פרישה? זיך אפשיידן, זיך אפטיילן פון די עניינים פון חומר און גשם, חומריות און גשמיות'דיגע עניינים, היום ומחר, ולהיות נכונים, בימים האלה, ליום קבלת התורה, שישה בסיוון בו ניתנה תורה. און דער רבי פירט אויס דעם בריוו, והימים האלה נזכרים ונעשים מדי שנה בשנה כחדשים, ועד, חדשים ממש, און קבלת התורה בשמחה ובפנימיות. און נאך איז דא נאך עטליכע שורות פון ברכות פארן יום טוב פארן חג און מיט חתימת יד קדשו דער בריוו בשעת עס איז ארויסגעגאנגען דער בריוו און עס איז אנגעקומען בכל מקום איז דאס געווען ביי חסידים נישט גוט פארשטאנען א קורצע בריוו וואס לכאורה מער נישט ווי מעתיק געווען דעם לשון כמעט ווארט ביי ווארט מיט א ווארט דא א ווארט דארטן פון דעם לשון וואס שטייט אין שולחן ערוך הרב שולחן ערוך פון דעם אלטן רעבן יא וואס ער ברענגט די הלכות פון שבועות דא די די פארוואס מיר זאגט נישט קיין תחנון וואס דאס איז דער מקור פון די גמרא אין מסכת שבת דף פ"ח די סוגיה פון פון מתן תורה אבער וואס איז דא וואס איז דא דער תוכן איז געווען זייער אינטערעסאנט אבער אין די קומענדיגע טעג האט מען געזען אז דער רבי האט נישט געלאזט מער נישט דעם בריוו, און מער נישט מעתיק געווען האט ער די ווערטער, נאר במשך די קומענדיגע טעג האט דער רבי געגעבן צו פארשטיין, אין די שיחות וואס ער האט גערעדט במשך די וואך, און וואס ער האט ארויסגעברענגט בפרטיות און בהרחבה וואס איז די עבודה אין די טעג, וואס ס'איז געווען פארשטאנדיג אין די המשך פון די טעג, באותו היום גופא, יענעם זונטאג, יא וואס ארויסגעגאנגען דער מכתב כללי יא וואס דער רבי האט יענעם זונטאג אויך געשטאנען כמה וכמה שעות ווי כדרכו בקודש אין יענע יארן אז דער רבי פלעגט טיילן לכל אחד ואחד פון אדורכגיין יא באקומען א דאלער און מיט ברכות וואס ער געגאסן ברכות און געגאסן ניסים וואס דאס פלעגט נעמען עטליכע שעות און שפעטער נאך נאך נאך די גאנצע חלוקה פון פון צדקה איז דער רבי אראפגעקומען אין שול און גערעדט א שיחה וואס דאס איז געווען א ביאור אויף וואס איז די עבודה פון דעם ערשטן טאג פון חודש סיוון און על דרך זה אין די שפעטערדיגע טעג איז אויך געווען שיחות וואס ער האט ארומגערעדט בהרחבה וואס דאס איז געווען כאילו א ביאור אויף דעם קורצן מכתב וואס ער האט געשיקט אין זונטאג אין ראש חודש סיוון וואס איבערחזר'ן נקודות, דער רבי האט דעמאלט גערעדט בהרחבה, ערשטנס דעם ענין פון ראש חודש סיוון, וואס די עבודה פון ראש חודש סיוון איז אז אידן שטעלן זיך אוועק נגד ההר, אז א איד שטעלט זיך אוועק פנים אל פנים כנגד ההר דעם הר סיני, און דורך דעם איז גייט ער ארויס פון די אלע מיצרים וגבולים, חודש השלישי לצאתם מארץ מצרים ויסעו מרפידים, אז מען פארט אוועק פון דעם רפיון ידיים, אז א מינוט פאר דערויף איז געווען א מצב פון רפיון ידיים, אפגעשוואכט אין תורה, און ויסעו מרפידים, מען פארט אוועק פון די מצב פון רפידים, און מען שטעלט זיך אוועק פנים אל פנים כנגד ההר, און א איד שטעלט זיך אוועק אין אן אופן פון כאיש אחד בלב אחד, וואס דאס איז די ערשטע הכנה צו מתן תורה. און די קומענדיגע טעג האט דער רבי ארומגערעדט מסביר געווען וואס איז די עבודה פון יעדע טאג פון די ימי הכנה, ווארום דאס וואס דער אלטער רבי אין שלחן ערוך שרייבט וואס איז יעדער טאג פארגעקומען, לכאורה, דער שלחן ערוך איז דאך נישט קיין מדרש, ס'איז נישט קיין ספר וואס דערציילט סיפורים, שלחן ערוך א ספר פון הלכה, דער אלטער רבי וויל מסביר זיין פארוואס מען זאגט נישט קיין תחנון, האט געקענט זאגן בקיצור ווייל ס'איז געווען ימי הכנה פאר מתן תורה, דאס וואס דער אלטער רבי איז מפרט און שרייבט יעדן טאג וואס איז די עבודה, איז כדי צו אונז זאגן אז בכל שנה ושנה איז הימים האלו נזכרים ונעשים, דורך דעם וואס מ'דערמאנט עס, איז דורך דעם פעלט מען עס אויף כפשוטו אז ס'זאל ווערן כחדשים און חדשים ממש, דארף מען דורכלעבן און איבערלעבן אט אט די עניינים אין עבודה און עבודה פנימית. און אויף דעם האט דער רבי ארומגערעדט באריכות, אז נאך דעם ערשטן טאג וואס דאס איז געווען די הכנה פון אחדות ישראל, אהבת ישראל און אחדות ישראל, האט זיך אנגעהויבן די עבודה וואס התחיל משה להתעסק עמהם, בנוגע די קבלת התורה, אויף צו ווערן א כלי צו מקבל זיין תורה, איז די ערשטע זאך האט ער זיי געזאגט דעם יחוס, אז א איד דארף וויסן אז ער איז א ממלכת כהנים און ער איז א גוי קדוש. און דא איז פאראן צוויי שבחים, צוויי עניינים וואס ברענגען ארויס מעלתם של ישראל מן הקצה אל הקצה. ממלכת כהנים, וואס די ענין פון א כהן איז וואס ער איז מובדל ומופרש און קדוש און אפגעטיילט גאר פון דער וועלט צו דינען דעם אייבערשטן אין בית המקדש, און דאס וואס אלע אידן ווערן אנגערופן ממלכת כהנים, ווארום א איד בעצם איז אינגאנצן העכער פון וועלט, העכער פון אלץ, בפרט דורך תורה, וואס תורה הייבט אויף א אידן העכער פון אלע עולמות. אבער לאידך גיסא זאגט מען וגוי קדוש, וואס דער ענין פון גוי קדוש איז אז ער דארף אריינברענגען, קדושה אין גויאישקייט אין געט אין אין וועלטישקייט אין חיי היום יום וואס דאס איז פונקט א פארקערטע תנועה אז זייענדיג דווקא אין וועלט גוי אחד בארץ אז א איד איז בארץ אין וועלט און אין וועלטישע ערדישע עניינים אין עניינים גשמיים דארף ער דארטן אריינברענגען געטליכקייט וואס דאס איז די קצה צוויי קצוות וואס איז געזאגט געווארן במעלתם של ישראל אין דעם יום המיוחס פון ב' סיוון און בהמשך לזה מסביר געווען זייער געשמאק אז דאס איז אויך געווען די צוויי טעג נאכדעם דער טאג פון ג' סיוון און דער טאג פון ד' סיוון וואס ג' סיוון איז געווען די יום ההגבלה און ד' סיוון געווען די יום הפרישה וואס מ'טראכט זיך אריין וואס איז דער עניין פון ימי הגבלה און ימי פרישה איז דאס פונקט אט א די צוויי עניינים וואס מיר האבן ערשט גערעדט פון ממלכת כהנים און גוי קדוש ווייל מען טייטשט דעם ענין פון הגבל, הגבל את ההר, ברענגט ארויס אז א איד דארף בלייבן דא למטה, אידן האבן געהאט גאר א שטארקע צמאון, א שטארקע רצוא, א צי, א המשכה, זיי האבן געוואלט לויפן ארויף גיין לראש ההר, און דער אייבערשטער האט געזאגט הגבל, אז מען דארף זיין דא למטה, די כוונה, די רצון פונעם אייבערשטן, איז נישט אז א איד זאל אנטלויפן פון וועלט, פארקערט, די כוונה פונעם אייבערשטן איז א איד זאל בלייבן דא למטה און מאכן די וועלט א דירה לו יתברך, דערפאר הגבל את ההר וקידשתו, דאס איז דער ענין פון ימי הגבלה, אז מען זאל וויסן אז דער אייבערשטער וויל אז א איד זאל בלייבן דא אויף דער וועלט און מאכן פון דער וועלט א דירה לו יתברך. פונעם צווייטן זייט אבער, איז געקומען צו גיין דער יום שלאחר זה, האט ער געזאגט פרישה, א איד קען מיינען, וויבאלד אז דער אייבערשטער וויל דירה לו יתברך דא למטה בתחתונים, און מען דארף בלייבן דא למטה, איז דעמאלט קען ער זיך חס ושלום זיך אינגאנצן אריינקאכן און זיך אריינליגן אין עולם הזה'דיגע עניינים איז אויף דעם זאגט מען אים ניין אז עס דארף זיין פרישה מען דארף פורש זיין מן החומר מן הגשם בפרט אין ימים הסמוכים צו חג השבועות וואס עס ברענגט זיך אין ספרים הקדושים אז אין די טעג דארף זיין א ספעציעלע זהירות אז מען דארף זיין אפשיידן זיך פון עניינים חומריים וגשמיים כדי צו ווערן כלי מוכן אויף קבלת התורה איז וואס דא זעט מען ווי די צוויי עניינים פון ממלכת כהנים און גוי קדוש זענען אראפגעקומען אין פרטים אין ג' און אין ד' סיוון. דאס איז געווען די שיחות וואס דער רבי האט דעמאלט ארומגערעדט באריכות אין יענע טעג, בשעת ס'איז געקומען צו גיין די נאכט פון ערב שבועות, אור לה' סיוון, האט מען דעמאלט זוכה געווען צו א גילוי נפלא, וואס דער רבי איז אראפגעקומען אין שול און ער האט געזאגט דעמאלט א מאמר חסידות, וואס מען ווייסט אז א מאמר חסידות דאס איז גאר א ספעציעלע גילוי אין דער לשון הידוע אז בשעת דער רבי זאגט א מאמר חסידות איז שכינה מדברת מתוך גרונו דאס הייסט א מאמר חסידות איז געזאגט געווארן מיט א ספעציעלער ניגון מיט א ספעציעלער נוסח און מען זעט בשעת מעשה אז דער רבי איז געפינט זיך אין א העכערע וועלט אין דעם אופן ווי ער זאגט דאס אין די אופן האמירה בדרך כלל פלעגט זיין מיט די אויגן פארמאכט און די פנים פלעגט ווערן בלייך, מ'האט געזען קלאר אז אז ער געפינט זיך אין א העכערע וועלט, וואס איז געווען שוין נאך כמה וכמה שנים, וואס דער רבי האט דעמאלט נישט געזאגט קיין מאמרי חסידות, עטליכע יארן, וואס מאיזה טיבה סיבה שתהיה, פלעגט געווען שיחות, פארברענגענס, אבער מאמרי חסידות, מיט א מיט א ניגון, איז נישט געווען כמה שנים. און יענע תקופה איז איז געווען ערב פסח און על דרך זה אין ערב שבועות האט דער רבי געזאגט א מאמר חסידות מיט א ניגון וואס דאס איז געווען די לעצטע מאל וואס מיר האבן זוכה געווען צו הערן און זען דעם רעבן זאגן א מאמר חסידות מיט א ניגון איז דער מאמר איז געווען די יענע יענע נאכט ערב שבועות ליל ה' סיוון, נאך מעריב האט דער רבי געזאגט א מאמר מיט א ניגון, אנכי הוי' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זייער א געשמאקע מאמר וואס האט ארומגערעדט באריכות וואס איז די עבודה פון די טעג, וואס דער רבי האט זיך יעמאלט געשטעלט, כ'וויל איבערחזר'ן א נקודה מער נישט, אז דער רבי האט זיך געשטעלט אויף די שאלה הידועה וואס ברענגט זיך נאך פון גדולי ישראל הראשונים, פארוואס זאגט מען אנכי הוי' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? לכאורה איז דא גרעסערע זאכן, ווי קען שטיין אנכי הוי' אלקיך אשר בראתי שמים וארץ? און דאס איז געווען פארדעם און דאס איז א גרעסערע נס און דער רבי האט מסביר געווען באריכות גדולה דער עמק הקושיא פארוואס טאקע דער בראתי שמים וארץ איז אסאך שטארקער און אסאך טיפער און אסאך העכער און אסאך א גרעסערע פלא נאך מער ווי יציאת מצרים ארום גערעדט כמה וכמה טעמים. און נישט נאר דאס, דער רבי האט דעמאלט גערעדט אז וויבאלד אז א שאלה אין תורה איז אויכעט א ענין נצחי, איז דאס טאקע נקבע געווארן באופן נצחי, אז ס'איז דא דער ענין אויכעט אז ווי ווי די שאלה פון חכמי ישראל בלייבט טאקע, און ס'בלייבט לנצח אז ס'איז דא אזא סארט התחלה, וואס תורה הייבט זיך אן מיט אנכי הוי' אלקיך אשר בראתי שמים וארץ, מצד די מעלה פון בריאת יש מאין, ווי דער הייליגער בעל שם טוב וואס זיין יארצייט איז אין דעם חג השבועות, וואס ער האט מגלה געווען דעם ענין פון לעולם השם דברך נצב בשמים, אז די בריאת העולם איז בכל רגע ורגע מחדש, און דאס איז א דבר נפלא ביותר דער ענין ההתחדשות. און דער ענין ההתחדשות איז דאך פארבונדן מיט מתן תורה. ווארום דורך דעם ענין ההתחדשות פון וועלט, לערנט מען ארויס די התחדשות אין תורה, אז בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, און חדשים ממש, ווי א איד דארף צוגיין צו תורה אין א אופן פון התחדשות. און אף על פי כן האט דער רבי מסביר געווען אין מאמר יע איז לפועל שטייט נישט אזוי אין תורה שטייט דאך דוקא אנכי השם אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ווארום תורה איז געגעבן געווארן כדי א איד זאל קענען ארויסגיין פון די אלע מצרים וגבולים ס'איז דא דער ענין פון מצרים וואס מצרים מיינט מצרים וגבולים מצרים וגבולים פון עניינים גשמיים מצרים וגבולים פון עניינים רוחניים מצרים וגבולים פון טבע מצרים וגבולים פון וועלט אלע סוגים פון מצרים וגבולים זאגט תורה אז דורך דעם אנכי הוי' אלוקיך אין מתן תורה האט דער אייבערשטער עצמות ומהות זיך צוגעבונדן צו יעדער אידן און ער גיט אים די כח ער זאל קענען דורכגיין און דורכשפארן אלע הגבלות מצרים וגבולים פון וועלט בפרט די מצרים וגבולים פון גלות און בהמשך לזה האט דער רבי דעמאלט ארומגערעדט וואס דארף זיין די עבודה, זייענדיג אין ה' סיוון, וואס ה' סיוון איז דער זמן וואס שטייט אין ווי שטייט אין גמרא אז דעמאלט איז געווען דער בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, אז די הקדמת נעשה לנשמע איז געווען אינעם טאג פון ה' סיוון, ווי ס'מבואר אין חסידות בארוכה, דער גודל העילוי פון הקדימו נעשה לנשמע, וואס דאס איז דער ביטול וואס אידן האבן זיך אוועקגעגעבן צו דעם בעל הרצון וואס איז העכער פון אלע רצונות צו דעם אייבערשטן אליין און דאס איז געווען די הקדמה צום מתן תורה און האט געזאגט אז די טאג פון ה' סיון דארף מען זיך מתבונן זיין און לערנען די מאמרים און זיך מתבונן זיין אין אט דעם עניין און ס'אראפברענגען אין עבודה בפועל ווייל הימים האלו נזכרים ונעשים און פון דעם קען מען אריינגיין אין חג השבועות ער האט דעמאלט מעורר געווען אז חג השבועות זאל יעדער איינער זען אויף ברענגען קינדער און קינדס קינדער, פיצלעך קינדער אין שול, אז אלע זאלן קענען זיין בשעת מען ליינט די עשרת הדברות, אויף איבערלעבן פונדאסניי דער גאנצער ענין פון עשרת הדברות וואס דאס איז היום ניתנו מחדש ממש. האט דאס מקשר געווען מיט דעם אז חג השבועות איז נישט נאר דער טאג פארבונדן מיט משה רבינו, נאר דאס איז אויך דער טאג פארבונדן מיט דוד המלך, וואס זיין הסתלקות איז בעצרת מת דוד, שבועות, און אויך דער בעל שם טוב וואס זיין הסתלקות איז אין חג השבועות, און ער האט גערעדט וועגן דעם ענין וואס וואס דער בעל שם טוב האט דאך מגלה געווען דעם ענין פון לעולם ה' דברך ניצב בשמים, און דאס איז א פסוק וואס דוד המלך האט געזאגט אז דער ענין פון דבר הוויה, דעם אייבערשטנ'ס דיבור, באשאפט בכל רגע ורגע די וועלט מחדש, און דער רבי האט דעמאלט געזאגט אז בשעת ס'קומט צו גיין די טעג, און מ'איז זיך מתבונן אין דעם גאנצן עניין מ'איז זיך מתבונן אין דעם חידוש פון דעם בעל שם טוב מיוסד אויפן מדרש אין דעם עניין אויפן פסוק פון דוד המלך און דאס איז אלץ מיוסד אויף תורה שבכתב וואס איז געגעבן געווארן דורך משה רבינו אין דעם טאג איז דאס אין ביי אידן ברענגט ארויס אז א איד זאל געדענקען און ער זאל לעבן מיט אט דעם עניין מיט אט דעם נקודה אז בכל רגע ורגע דער אייבערשטער באשאפט די וועלט מחדש איז דאס גיט אריין א התחדשות אז מען זאל קענען מקבל זיין די תורה באופן פון התחדשות און באופן חדש לגמרי, און דאס איז א הכנה אויכעט צו אט דעם זמן פון ביאת משיח צדקינו, וואס דעמאלט וועט מען זען בגלוי בעיני בשר אין דער וועלט, אין יעדער פרט פון דעם וועלט, ווי אזוי דאס ווערט באשאפן דורך דעם אייבערשטן, וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דיבר. וואס דאס איז געווען פון די עניינים וואס דער רבי האט דעמאלט גערעדט, אין די ימי הכנה צו שבועות ווי אזוי ס'דארף זיין די עבודה פון שבועות און ווער ווער ווער רעדט נאך וואס איז געווען אין שבועות אליין יעמאלט איז געווען גאר א שטורעמדיגער גאר א פרייליכער שבועות מיט כמה וכמה עניינים וואס מיר קענען דערציילן און דערציילן יא וועט מען נישט ענדיגן עס איז געווען דעמאלט ס'איז געווען דעם ערשטן טאג שבועות פאר די תהלוכה דער רבי האט דעמאלט גערעדט א שיחה וואס פאר דער סדר פלעגט זיין אז דעם ערשטן טאג שבועות פלעגט דער עולם גיין צו תהלוכה אין די אלע שולן ארום און ארום מען פלעגט ארום גיין אין גרויס אין דרויסן פון מען פלעגט ארויס גיין אין אין אין אין די שטעטלעך הסמוכים אין אין בארא פארק אין וויליאמסבורג און נאך אזעלכע ערטער וואס מען פלעגט ארויס גיין וואס איז דא אסאך אידן מיט בתי כנסיות און בתי מדרשות אויף גיין משמח זיין אידן און חזר'ן פון דברי חסידות איז פארן ארויס גיין צו אט א דער תהלוכה פלעגט דאס הייסן האט דער רבי גערעדט א שיחה און ארום גערעדט גאר אויף א ברייטן אופן, וואס איז די וואס איז די מהותם פון ימים אלו, פון ה' סיוון, ו' סיוון, ז' סיוון, וואס טוט אויף יעדע טאג און וואס דאס מיינט אין עבודת האדם, און וואס איז געווען א אינטערעסאנטע זאך וואס כ'וויל דערציילן יעמאלט אייכעט, אז ווי נאר ס'האט זיך אנגעהויבן די תהלוכה, דאס איז געווען דעם ערשטן טאג שבועות נאכמיטאג, פרייטאג נאכמיטאג, פאר די שקיעה, האט זיך אנגעהויבן א רעגן, וואס דער רעגן איז געווען נישט סתם א רעגן, פון דעם רעגן איז געווארן א מבול, ס'האט גערעגנט און געגאסן, גאר אויף א שטורעמדיגן אופן באופן מבהיל ביותר, יעס, די גאנצע צייט סיי פון גיין די די תהלוכה, ס'איז געווען א ליין וואס מ'גייט א משך זמן, ס'נעמט איבער א שעה אדער צוויי שעה, יעדער איינער ווי ווייט ער דארף גיין, אבער דער עולם איז געגאנגען דער רבי איז געשטאנען, דער סדר פלעגט זיין אז פאר מ'פלעגט ארויסגיין צו די תהלוכה פלעגט דער רבי ארויסגיין, פון נישט פון פון שול פון סעווען סעווענטי און און באגלייטן דעם עולם יא איז דער רבי געשטאנען דער עולם איז געגאנגען און דעמאלט אנגעהויבן אביסל טראפען און ווי נאר דער רבי איז אריין צוריק צו זיך האט גענומען גיסן און און עס האט גיס עס איז געגאנגען א שטורעמדיגע רעגן די גאנצע שעות סיי ווען מ'איז געגאנגען אהין און מ'איז געגאנגען צוריק איז מען געווען אינגאנצן דורכגעוועקט דורך און דורך און בשעת ערשט אנגעקומען צוריק האט זיך אויפגעהערט דער רעגן. און בשעת דער סדר פלעגט זיין אז מ'איז אנגעקומען פון די תהלוכה איז דער רבי פלעגט ארויסגיין נאכאמאל אויף מקבל זיין דעם עולם, פלעגט שטיין אינדרויסן פון סעווען סעווענטי, פלעגט טאנצן און זינגען מיט גרויסע שמחה אז מ'איז צוריקגעקומען פון דעם תהלוכה, און דער רבי פלעגט ארויסגיין און מקבל זיין דעם עולם מיט א שמחה גדולה ביותר. אז איך האב זוכה געווען שטיין דארטן געדענק איך דעם פנים הקדושות פון רבי'ן איז געווען א ליכטיגן פנים כפשוטו,

דאס האט מעורר געווען א שמחה גדולה, מ'האט געזען ביים רבי'ן ממש א שמחה גדולה ביותר, מ'האט געטאנצט ממש בשעת מ'האט דעמאלט געזונגען און צוריק געקומען פון די תהלוכה, און אויף מארגן האט מען זוכה געווען, דעם צווייטן טאג שבועות איז געווען צוויי פארברענגענס, בדרך כלל שבועות פלעגט זיין א פארברענגען אין סוף טאג, און יענע יאר דאכט זיך אז דאס איז געווען פון די איינציגע מאל וואס מ'האט זוכה געווען אז ס'איז געווען צוויי פארברענגענס, וויבאלד עס איז געווען שבת האט דער רבי פארברענגט סיי שבת בייטאג מיטאג א פארברענגען, און שפעטער פאר די שקיעה דער רבי זיך געוואשן די הענט צו די סעודה און מאכט און ס'איז געווען נאך א פארברענגען, גאר רייכע פארברענגען, ס'האט ארומגערעדט גאר שטארק טיפע עניינים אין וואס איז דער גודל העילוי פון חג השבועות, האט מסביר געווען צווישן די זאכן האט ער מסביר געווען דעמאלט באריכות און בעומק. דעם מאמר חזל פון אי לאו הא יומא דקא גרים כמה יוסף איכא בשוקא וואס רב יוסף דער אמורא האט געזאגט אז ווען נישט דער טאג פון חג השבועות כמה יוסף איכא בשוקא און מסביר געווען דעם ענין גאר בהרחבה גאר אויף א געשמאקן אופן דער גודל העילוי וואס איז דא אין לימוד התורה וואס דאס איז ווי רש"י זאגט נתגדלתי ונתרוממתי אז תורה הייבט אויף א אידן און הייבט אויף א אידן העכער פון וועלט העכער פון טבע העכער פון גשמיות העכער פון בירורים דער גודל העילוי וואס ס'ווערט אין לימוד התורה דער ייחוד נפלא ווי דער אלטער רבי זאגט אז בשעת א איד לערנט תורה איז דער ייחוד נפלא שאין ייחוד כמוהו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות להיות לאחדים ומיוחדים מכל צד ופינה און שפעטער איז געווען ווי דער רבי האט זיך געפירט אז נאכדעם פארברענגען כוס של ברכה מיט די שמחה גדולה ביותר וואס איז דעמאלט פארגעקומען איז דאס איז אביסל זכרונות פון יענעם יענעם חג השבועות, כמובן איך האב נאר דערציילט כמו טיפה מן הים פון די גרויסע גילויים וואס איז דעמאלט געווען, אבער מען דארף כמובן אז הימים האלו נזכרים ונעשים, אז מען זאל טאקע איבערלעבן, ווי דער רבי האט אויסגעלערנט אין דעם מכתב כללי, און שפעטער האט מען געזען ווי אזוי ער האט עס אויסגעטייטשט אין עבודה בפועל, אז מען זאל טאקע זוכה זיין אויסנוצן די גרויסע טעג פון ימי הכנה צום מתן תורה און די טעג פון מתן תורה אז מען זאל טאקע איבערלעבן יעדן טאג ווי דער אלטער רבי באשרייבט אין שלחן ערוך און ווי דער ענין איז מבואר אין חסידות וואס דארף זיין די עבודה פון יעדער טאג פון די טעג פון א' סיוון ביז די טעג טעג פון מתן תורה און דערנאך עס אראפברענגען צוריק אין ימי תשלומין יא ארויסברענגען דאס בפועל אין חיי היום יום אז מען זאל טאקע מקבל זיין די תורה בשמחה ובפנימיות מיט דעם נוסח ווי דער רבי פלעגט אלעמאל זאגן בשם דעם רבין ריי"צ, אז מען זאל טאקע מקבל זיין די תורה בשמחה ובפנימיות, און מען זאל שוין זוכה זיין, אט די יאר זאל מען זוכה זיין במהרה בימינו בקרוב ממש, אז זאל טאקע זיין די תורה חדשה מאיתי תצא, און ווי דער רבי פלעגט ברענגען דעם ווארט וואס ברענגט זיך אין פוילישע ספרים פונעם נאדווארנער, אז דער טייטש הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם, ברענגט ער אז נמי לכם איז בגימטריא קץ, אז מען זאל טאקע זוכה זיין צו דעם קץ הגאולה, דעם קץ שם לחושך, דעם קץ הימים, דעם קץ הימין, אז זאל שוין זיין דער קץ, זאל שוין זיין די גאולה שלימה, על ידי משיח צדקינו א גוטן יום טוב.